ס'איז געווען אין די יאר תר צ ב, איז געווען דעמאלט א חליפת מכתבים צווישן דעם לובאוויטשער רעבן מיט זיין שווער דער רבי רייאץ, וועגן א נושא, א אינטערעסאנטע נושא, וואס דאס איז געווען בנוגע דעם ענין פון מופתים, ניסים, מופתים וואס די צדיקים מאכן. דער רבי האט געשריבן צו דעם צו דעם רעבן רייאץ צו זיין שווער צום פריערדיגער רעבן אז מען זעט ביי חסידי חבד איז דא דער ענין פון מופתים ביי א רעבן איז מען מאכט נישט פון דעם אזא גרויסער ענין דאס הייסט פארקערט אז ביי חסידי חבד איז געווען אנגענומען אז נישט דאס איז דער ענין פון חסידות דער ענין פון אותות ומופתים דער ענין פון ניסים. ביז עס איז געווען א פתגם, מען פלעגט זאגן אותות ומופתים באדמת בני חם, דאס הייסט אז דער גאנצער ענין פון אותות ומופתים דאס דארף מען האבן פאר די מצרים, דאס דארף מען האבן מיט בני חם, אבער א איד דארף נישט קיין מופתים, א איד דארף האבן חסידות, תורת החסידות, און אז דאס איז די שיטה פון חסידות חבד. און דער רבי האט געשריבן צו דעם פריערדיגער רעבן צו זיין שווער בנוגע דעם ענין, און ער איז מעורר אז דער אויף דעם, אז ס'קען זיין אז אין די ערשטע דורות איז געווען א זמן אזא וואס מ'האט געקענט מיט א ענין, א מאמר חסידות, מיט התבוננות אין גדלות השם קען מען אויפטון, אבער בדורינו זה, אין אונזערע לעצטע דורות וואס מ'געפינט זיך אין אזא חושך כפול ומכופל, עיקבתא דמשיחא, אידן זענען פאריאגט, פארטריבן, פארהאוועט, פאר די פרנסה, פאר די גשמיות, פאר די ענינים פון טאג טעגליך, אז מען קומט נישט אן צו מאכן וואס מען דארף, און מען קען נישט מאנען ביי אידן אז זאל שטיין אין אזא מין העכערן מעמד און מצב, אז ער זאל האבן א געשמאק און א דערהער און א געפיל אין געטליכקייט נאר פון לערנען א טיפן ענין. נאר מען דארף זען אז איצטער דארף מען אפשר יא דורך א מופת, מען דערציילט א סיפור, סיפורי צדיקים, אמונת צדיקים, א סיפור מופת פון א הייליגן צדיק, דאס מאכט א גרויסע השפעה, און דאס קען אויפהייבן א מענטשן, אים ארויסשלעפן פון זיין בלאטע, פון זיין חומריות, פון זיין גשמיות, און אים אויפהייבן גאר הויך. און שפעטער קען מען רעדן מיט אים וועגן לימוד החסידות וכו'. דאס איז געווען יעמאלט דער בריוו, און דער פריערדיגער רבי, דער רבי רייאץ, האט אויף דעם געענטפערט א לאנגע בריוו. דער בריוו פון דעם רבי רייאץ איז געדרוקט. אין דעם קובץ התמים, וואס איז א קובץ וואס איז נאך געדרוקט געווארן אין פוילן פאר די מלחמה, אין ווארשע. ס'הייסט קובץ התמים, פלעגט ארויסגיין יעדע עטליכע חדשים, אין די עטליכע יארן פאר די מלחמה, פון איז פלעגט ארויסגיין דער קובץ דארטן, איז געווען מלא וגדוש, און מכתבים און עניינים. פון היסטאריע, דברי ימי החסידים וכו', איז דארטן דא דארט דער ענטפער, דער בריוו וואס דער רבי רייאץ האט געשריבן צום רעבן אים מסביר זיין באריכות די שיטה פון חסידות חבד. דער בריוו וואס דער רבי האט געשריבן איז גראדע געווען באהאלטן ביז די לעצטע פאר יאר, ערשט מיט עטליכע יאר צוריק האט זיך אנגעהויבן דרוקן די רשימות, די יומנים, די רשימות, די זאכן וואס דער רבי האט געשריבן פאר זיך, נאך אין די יארן פאר זיין נשיאות, וואס ס'איז געווען באהאלטן, איז דאס ערשט נתגלה געווארן אין די לעצטע פאר יארן. דארטן זעט מען דעם בריוו ווי דער רבי שרייבט צו זיין שווער, צום פריערדיגע רעבן וועגן דעם גאנצן נושא. דעם בריוו פון דעם פריערדיגע רעבן, נישט איצטער אריינגיין אין די אלע פרטים, זייער א רייכע בריוו וואס איז מסביר די שיטה פון דעם אלטן רעבן, אנהייבנדיג פון דעם אלטן רעבן נאך ביים מעזריטשער מגיד, און ווי איז געווען דער אופן התגלות החסידות, פון חסידות הכללית, חסידות חבד, דער יחס פון דעם אלטן רעבן לגבי זיינע חברים, וכולי צווישן די עניינים ברענגט ער דארטן זייער א געשמאקע מעשה, וואס דאס איז א לכאורה דער ענטפער אויף די שאלה. וואס שרייבט ער? דערציילט ער א סיפור, דערציילט ער אז ס'איז געווען אין יענע יארן, נאך ביי צייטן פון דעם אלטן רעבן, איז געווען א יונגערמאן, וואס ער איז געווען פריערט א חסיד, ווייזט אויס פון איינער פון די תלמידי המגיד, פון אן אנדער צדיק, ער איז געווען דארטן במשך כמה שנים, און שפעטער דורך איינער פון די חסידי חבד איז ער נתקרב געווארן צו דעם אלטן רעבן און האט אנגעהויבן לערנען חסידות חבד און טון אין עבודה פון לימוד החסידות און התבוננות אין חסידות און תפילה באריכות אזוי האט ער געטון א משך זמן. איז געווען אמאל וואס זיינע חברים וואס זענען געווען זיינע חברים האבן אים געזאגט, נו, קען זיין דו האסט טאקע אסאך ידיעות, אסאך חסידות, אסאך דאווענען, אסאך התבוננות, אבער מופתים, דאס איז א זאך וואס דיין רבי טוט נישט. דאס איז, דאס קען מען געפינען נאר ביי אונזערע רבי'ס. דאס האט ער אים געזאגט. האט דער חסיד האט טאקע געפילט זייער נישט גוט פון דעם, געפילט זייער בצער, אבער ער האט גארנישט גערעדט מיט קיינעם נישט, ער האט עס געהאלטן ביי זיך, ער האט נישט גערעדט, ער האט נישט געטראכט, ער האט ווייטער ממשיך געווען טון, לערנען חסידות, טון עבודת השם, און ער האט דאס, אזוי איז ער אנגעגאנגען ווייטער. איין טאג איז אנגעקומען א בריוו פון דעם אלטן רעבן צו דעם משפיע פון יענע שטעטל, אין יענעם בריוו האט דער אלטער רבי געשריבן צו דעם משפיע פון די שטעטל כמה עניינים וואס איז געווען פארבונדן מיט די שטאט, און צום סוף פון דעם בריוו שרייבט דער אלטער רבי צו יענעם חסיד, צו דעם משפיע, אז בנוגע דעם אברך, און שרייבט דעם נאמען פון דעם יונגערמאן, צריך לקרב אותו ולהפיג צערו, אזוי שרייבט דער אלטער רבי, אז מען דארף אים מקרב זיין און מען דארף אים אוועק נעמען זיין צער, והיה זה לו לאות ולאחרים למופת. און דאס וועט זיין פאר אים צו א אות, און פאר אנדערע וועט עס זיין פאר א מופת. אזוי האט דער אלטער רבי געשריבן אין דעם בריוו. פארשטייט זיך אז דער משפיע האט נישט פארשטאנען קיין איין ווארט וואס דא שטייט. ער האט צוגערופן דעם יונגערמאן, און ער פרעגט אים, זאג מיר, וואס איז עפעס גייט ביי דיר פאר לעצטנס? האסט עפעס א זאך וואס שטערט דיר? מצער? אפשר האסט עפעס א ענין וואס דו ווילסט וועגן דעם רעדן? און אזוי האט ער צוגעפירט די עניינים ביז דער יונגערמאן האט אים דערציילט אז ביי אים איז דא דער מצב. די שאלה אז טאקע אנגעהויבן לערנען חסידות, און ער לערנט חסידות חבד, און ער לערנט מיט התבוננות, און ער דאווענט מיט התבוננות, און ער טוט אין עבודת השם על פי דרך החסידות וואס דער אלטער רבי איז אים מחנך, אבער עס איז אים געבליבן דער דער עניין וואס די חברים זאגן אים א גאנצע צייט, אז דער עניין פון מאכן מופתים זעט מען נישט אזוי ביי אונזער רעבן ביי דעם אלטן רעבן. דווקא ביי אנדערע צדיקים האט מען עס געזען ביתר שאת וביתר עוז. און ווי מ'דערציילט אז ס'איז געווען ביי אין יענע צייטן, ס'איז געווען ר' מענדל האראדאקער וואס די וואך איז זיין יארצייט, ראש חודש אייר, וואס ער שרייבט אויף אים דער צמח צדק אז ס'איז געווען ביי אים מופתים למעלה מדרך הטבע לגמרי, ממש געקערט וועלטן, און על דרך זה ביי נאך צדיקים וואס זענען געווען אין יענע צייטן. איז דעמאלט האט דער משפיע פארשטאנען דאס וואס דער אלטער רבי שרייבט אים, איז געווארן אלץ פארענטפערט אלץ קלאר, וואס האט דער אלטער רבי, דער אלטער רבי האט דאך דא געמאכט א אמת'ע מופת, דער חסיד האט געהאט דעם צער ביי זיך, אבער ער האט מיט קיינעם נישט גערעדט וועגן דעם, דער משפיע האט נישט געוואוסט וועגן דעם, אנדערע מענטשן האבן נישט געוואוסט, ער האט קיינמאל נישט געשריבן צום אלטן רעבן וועגן דעם, דאס איז געווען א זאך וואס איז געווען ביי אים מער נישט ווי במחשבה אט דער ענין, דער עגמת נפש. און דער אלטער רבי האט דאס דערפילט, און האט געזען אז מען דארף העלפן דעם יונגערמאן, אז מען דארף אים מקרב זיין להפיג צערו, האט ער אים געשריבן די ווערטער, וואס מיט די ווערטער אליין האט ער אים געגעבן צו פארשטיין אז אויב מען דארף א מופת, איז דא א מופת אויכעט. און דו דארפסט וויסן צו דיין רבי האט רוח הקודש, האט ער רוח הקודש אויכעט. והיה לו זה לאות ולאחרים למופת. פאר אים וועט דאס זיין טאקע ווי א אות, ער זאל וויסן זיין אז דער רבי ווייסט אלץ און ס'איז דא אמת'ע רוח הקודש, און אנדערע וועלן זען, הערן די מעשה, וועלן זיי הערן דעם מופת. איז במילא דאס האט דער רבי רייאץ געשריבן דעם סיפור אלס א דוגמא אים געבן צו פארשטיין אז בדרך כלל טאקע די דרך החסידות וואס דער אלטער רבי האט מחנך געווען איז געווען אז מען דארף טאקע נישט זוכן קיין מופתים ס'דארף זיין עבודת השם על פי עבודה פנימית עבודת השם דארף זיין א איד דארף האָרעווען און דינען דעם אייבערשטן מיט זיינע אייגענע כוחות און מיט זיין אייגענע שכל און זיינע אייגענע מידות, און מען דארף טאקע לערנען אסך חסידות, און זיך מתבונן זיין אין חסידות, און מעורר זיין אהבת השם ויראת השם אין עבודת התפילה, און מתקן זיין די מידות, און דאס איז דער דרך עבודת השם. און כמובן, בשעת א חסיד דארף האבן הילף, און מען דארף א מופת, איז דער מופת אויך פאראן. דאס הייסט דער מופת איז נישט דער ענין בפני עצמו, דער מופת איז אז בשעת מען דארף איינעם געבן, אויפהייבן אים, מאכן אים ליכטיג, כדי ביי אים זאל ווערן א שטיקל הזזה, א שטיקל דערהער, אבער דערנאך דארף דער ענין אראפקומען אין עבודה פנימית, אין עבודה בכח עצמו. וואס דער ענין האט דער רבי שפעטער דערציילט יארן שפעטער, בשעת ס'איז שוין געווען די יארן פון נשיאות ביים רעבן, האט ער דערציילט דעם סיפור אן זאגן די פרטים ווער האט געשריבן ווער האט געענטפערט, ער האט גערעדט דעם ענין, ס'איז נישט געווען קלאר יעמאלט אבער מ'האט געוואוסט, די וואס האבן געוואוסט האבן געוואוסט אז דאס איז געווען דער דער חליפת המכתבים. אבער יארן שפעטער אין א פארברענגען האט דער רבי דערציילט וועגן דעם ענין, און ער האט געזאגט אז ס'איז געווען איינער וואס האט געמאנט ביים ביים רעבן רייאץ, געמאנט בנוגע דעם ענין המופתים, און ער האט ארויסגעפוילט טאקע. איז און יענע פון יענע תקופה מאותו הזמן ואילך האט מען געזען טאקע א גרויסער א גרויסער שינוי אין דעם ענין, אז ס'איז געווארן גרויסע חידושים אין מופתים. אין עניינים וואס איז געווען ממש למעלה מדרך הטבע לגמרי, ווארום די כוונה איז אז דורך דעם וואס ס'ווערט א מופת און ס'ווערט ליכטיג, איז דורך דעם ארויסנעמען א אידן, און אים אויפהייבן, און שפעטער ער זאל טאקע צוקומען צו עבודה פנימית און עבודת השם בכח עצמו. און דאס איז די דרך החסידות. ווי מ'געפינט זיך אין סיום פון חודש ניסן, און מען גייט אריין אין שבת מברכים צו חודש אייר, איז דאך ממש דער זעלבער ענין. חודש ניסן מיט חודש אייר, דאס איז דאך צוויי חדשים וואס זיי זענען אינגאנצן מן הקצה אל הקצה. חודש ניסן ווערט אויך אנגערופן כשמו כן הוא ניסן, מלשון ניסים. ס'איז א חודש פון ניסן, ניסן, צוויי נון'ן. דאס איז דער ענין פון ניסי ניסים, יא, דאס הייסט אז ס'איז א זמן פון ניסים, א זמן פון גאולה, א זמן פון חירות, יא, משבחר הקדוש ברוך הוא ביעקב ובבניו, בחר להם חודש של גאולה, קבע להם חודש של גאולה, וואס דאס איז חודש ניסן, ס'איז א חודש של גאולה, און מ'זעט במוחש אז א גאנצן חודש ניסן זאגט מען נישט קיין תחנון, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין שולחן ערוך, דאס הייסט אז דאס איז א זמן וואס כולו פון תחילתו עד סופו איז דאס א זמן וואס א איד שטייט העכער פון אלע עניינים, ס'איז א יום טוב'דיגע חידוש, א חירות'דיגע חודש, א גאולה'דיגע חודש. און דאס איז דער ענין פון ניסן, ניסי ניסים. דערנאך קומט מען אריין צו חודש אייר, חודש אייר איז פונקט פארקערט, ס'איז א חודש וואס איז נישטא קיין ימים טובים מן התורה על כל פנים, כמובן אז ס'איז דא דער ענין פון פסח שני, וואס איז דא דער ענין פון לג בעומר, און בכללות דער ענין פון ספירת העומר, אבער אין די ענין פון ימים טובים מן התורה איז חודש אייר, איז דאס לפי ערך חודש ניסן, דאס איז א חודש וואס דאס איז פארבונדן מיט מיט א, דאס א חודש האט נישט אין זיך קיין קיין ספעציעלע יום טוב, קיין ספעציעלע גילוי. און בפרט, ווי ס'ברענגט זיך אראפ אין ספרים, אז אייר, פארוואס הייבט מען אן לערנען פרקי אבות? נאך פסח, שבת נאך פסח הייבט מען אן פון לערנען פרקי אבות, ברענגט ער אין מדרש שמואל אז דער טעם המנהג פארוואס פון מפסח עד עצרת, אנדערע אויכעט נאך עצרת ביז ראש השנה, אבער בכללות אין ימות החמה און ימות הקיץ לערנט מען פרקי אבות, שרייבט דער מדרש שמואל אז וויבאלד אז קומט צו גיין פסח חודש האביב, איז נאך פסח ווערט התגברות הטבע, די התגברות פון די עניינים פון דעם פון ווארימקייט, שמש, די זון, און ס'ווערט התגברות הטבע, ווערט אויכעט התגברות התאוות, התגברות החמימות, נישט נאר די חמימות בגשמיות, נאר ווערט אויכעט א חמימות פון דעם חום, פון דעם יצר הרע, פון די תאוות, פון די עניינים וואס זענען נישט כדבעי למהוי. יא, און דאס איז דער ענין פון פון חודש, פון הייבט זיך אן בעיקר פון חודש אייר, און דאס איז איינע פון די טעמים, עס שטייט אין מפרשים, פארוואס אין מלכים, רופט ער אן חודש אייר, חודש זיוו, די גמרא אין מסכת ראש השנה, אין בבלי, אין ירושלמי, רעדט זיך וועגן דעם, אז דער ענין פון פארוואס פארוואס חודש זיוו ווערט אנגערופן חודש אייר אין תנך חודש זיוו, ווייל דעמאלט איז פאראן די אילנות, די זיוו אילנות, ס'ווערט די התגברות הטבע, און מצד די התגברות הטבע ווערט אויך די התגברות אין דעם יצר הרע, די נפש הבהמית, אין דעם חום פון דעם לעומת זה, פון חום פון קליפה, און אויף דעם קומט צו גיין פרקי אבות, וואס דאס איז מרפא, א איד לערנט פרקי אבות און ער ארבעט אויף די מידות און ער ארבעט אויף די אויף די הנהגה, אויף צו מרפא זיין די עניינים וואס זענען פארבונדן מיט די התגברות הטבע. קומט דאך אויס אט אז חודש ניסן און חודש אייר זענען צוויי חדשים מן הקצה אל הקצה. און דא זעט מען א אינטערעסאנטע זאך, ווי דער רבי האט גערעדט אמאל אין א פארברענגען פון שבת מברכים חודש אייר, האט דער רבי געשטעלט זיך אויף דעם ענין כמה פעמים, אז ס'איז א אינטערעסאנטע זאך אז מ'שטייט אין חודש ניסן און מיר בענטשן חודש אייר, דאס איז דער ענין פון שבת מברכים, אז שבת פאר דעם קומענדיגן חודש איז מאכט גיט מען א ברכה. און דאס איז וואס מיר זעען די הנהגה אז חודש ניסן, בשעת מען שטייט אין א מעמד ומצב וואס מען איז העכער פון די עולם הזה, העכער פון טבע, ניסי ניסים, א יום, א זמן, חודש של גאולה, א חודש פון חירות, שטייט א איד אין חודש ניסן און ער בענטשט, און ער בענטשט דעם חודש, וועלכע חודש? דעם חודש אייר, וואס דאס איז א חודש וואס דארטן איז פונקט פארקערט פון ניסן, א חודש פארבונדן מיט טבע. פארבונדן מיט וועלט, פארבונדן מיט התגברות הטבע, וואס מען דארף אנהייבן ארבעטן אויף די מידות, וואס זענען לכאורה צוויי הפכים מן הקצה אל הקצה. און וואס איז טאקע די הסברה, וואס איז טאקע היא הנותנת. אט דאס איז טאקע דער גרויסער חידוש, וואס חודש ניסן איז משפיע אין חודש אייר. אז בשעת א איד שטייט אין חודש ניסן און ער שטייט אין א מעמד ומצב פון ניסים שלמעלה מהטבע, דארף ער וויסן זיין אז דער תכלית הכוונה, דאס הייסט אז וואס איז דער מכוון, וואס איז דער מבוקש, וואס איז די מטרה, איז נישט צו בלייבן אין חודש ניסן לעולם ועד. חודש ניסן איז טאקע א זמן וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, וואס א איד דארף זיך אוועקשטעלן אין א מצב של גאולה, אין א מצב של חירות, אין א מצב פון ליל שימורים, ער שטייט העכער פון וועלט און ס'לייכט ביי אים די גאולה, און בפרט ווי דער בעל שם טוב איז מגלה אז נישט נאר ס'מאיר דער אור פון די גאולת מצרים, נאר אין די טעג פון פסח, בפרט אין די לעצטע טעג פון פסח, און די ימים שלאחר זה, איז דא דער אור פון גילוי המשיח וואס לייכט אויף דער וועלט, די גילוי הארת המשיח. יעצט שטייט מען אין די העכסטע מעמד און מצב פון גאולה. קומט צו גיין שבת מברכים חודש ניסן און זאגט אז מען שטייט אין ניסן דארפסטו געדענקען אז איצטער הייבט זיך אן א נייע עבודה, אז פון חודש ניסן גייט מען אריבער אין חודש אייר, וואס דארטן גייסטו אריין אין א וועלט וואס איז נישט קיין גאר חירות, נישט קיין גאולה זאך, א וועלט וואס ס'איז פארהאן א טבע, און ס'איז פארהאן א העלם והסתר, און ס'איז פארהאן א גלות, און מען געפינט זיך אין א וועלט פון גלות, מען דארף דינען דעם אייבערשטן אין טאג טעגליכער וועלט לעבן, אבער אין דעם דארף אריינשיינען דער אור הגאולה, אט דעם געפיל, אט דעם פנימיות, אט דעם דערהער, אט דעם הרגש, אט דעם ליכטיגקייט וואס א איד אין זמן הפסח האט ביי אים געשיינט, דער ענין החירות און דער ענין הגאולה, אט דאס דארף מען שפעטער אריינפירן אין חיי היום יום, אין חודש אייר, אין די ענינים פון טבע. און לפי זה האט דער רבי געזאגט א מורא'דיגע זאך וואס מען געפינט בנוגע חודש אייר. ס'ברענגט זיך אין ספרים הקדושים, ברענגט זיך פון בני יששכר, נאך פריער ברענגט זיך אויף פון חתם סופר גאר, ס'ברענגט זיך אויכעט פון דעם פון פון דעם מנחת אלעזר ברענגט דאס אין זיינע ספרים, ס'ברענגט זיך אין כמה וכמה חסידישע ספרים אז דער ענין פון אייר, ראשי תיבות, אני השם רופאך. וואס איז די ראשי תיבות פון חודש אייר? אני השם רופאך. לכאורה וואס איז דער ענין פון דעם ראשי תיבות אני השם רופאך? איז דאך דא אויף דעם א שאלה אויכעט. בכלל שטייט דאך אין ברענגט זיך אויכעט אין רמ"א, עס ברענגט זיך אין אין שולחן ערוך אין אבן העזר בנוגע גיטין און קידושין, בנוגע גיטין אז דער אייר שרייבט מען מיט צוויי יודן, א' י' י' ר'. איז טאקע דא צוויי ראשי תיבות אין אויף אייר. ס'איז דא די ראשי תיבות פון אייר א' י' י' ר', און דאס ברענגט זיך אראפ בשם ספרי קבלה וכמה מקומות, אז אייר איז ראשי תיבות אברהם יצחק יעקב רחל, און דאס איז דער ענין המרכבה, דאס האט אויכעט א מקור אין נגלה, פון דעם וואס די גמרא זאגט אז זיו, מען ברענגט פריערט אז דער ענין פון אייר הייסט דאך חודש זיו, שבו נולדו זיותני עולם, די גמרא אין ראש השנה, הגם זיי זענען געבוירן געווארן אין ניסן, רעדט מען שוין וועגן דעם אין די מפרשים אז אף על פי כן דער חודש זיו שטייט גאר אויף חודש אייר, און דאס איז דער רמז אז אייר גייט אויף די אבות העולם, אברהם, יצחק, יעקב, רחל. דאס איז איין ראשי תיבות, דארטן איז צוויי יודן. יא, אבער דאס איז די מרכבה וואס די אבות הן הן המרכבה, די מרכבה צו געטליכקייט. אבער די אנדערע ראשי תיבות וואס ברענגט זיך אין ספרים, איז דערין אז אייר איז ראשי תיבות אני השם רופאך. הגם ס'איז דאך שטייט מיט צוויי יודן אבער אף על פי כן דער ווארט אייר הערט זיך מיט איין יוד איז במילא קען מען אויך זאגן דעם ראשי תיבות אויכעט. און דא זעט מען א דבר פלא. דער ענין פון אני השם רופאך איז טאקע פארבונדן מיט טבע, דאס איז וואס מיר האבן געזאגט פריערט. על דרך ווי דער מדרש שמואל זאגט. אז פארוואס זאגט מען פרקי אבות, ווייל דעמאלט איז דא דער ענין פון התגברות החומר, החומר, התגברות החומריות, התגברות החום, און דאס איז גורם אז זאל ווערן רחמנא ליצלן דער ענין פון מחלה רוחנית, אזוי ווי ס'איז דא רחמנא ליצלן מחלה בגשמיות, איז דא דער ענין פון מחלה, ווי די גמרא זאגט, חולי זה יצר הרע, חולי זה עין, חולי זה הלב, די באוואוסטע גמרא וואס די גמרא זאגט דארטן כמה וכמה עניינים וואס חולי באווייזט אויף עניינים פון דעם יצר הרע וואס ער ברענגט אריין די מחלות הנפש און אויף דעם איז פארהאן דער ענין פון פרקי אבות אני ה' רופאך אויף מרפא זיין זיי אבער על דרך זה ברענגט זיך אין ספרים בנוגע די סגולה אפילו בגשמיות אז חודש אייר איז א חודש מסוגל אויף ענייני רפואה אבער פון דעם וואס מען זאגט אז מען דארף א רפואה איז דאך פארשטאנדיג אז ס'איז דא א מחלה. און ממילא דארף מען האבן א רפואה. דאס הייסט אז מצד דער מצב פון חודש אייר איז דאס א מצב וואס מען פאלט אריין אין וועלט און אין גלות, איז ממילא פאראן די ענינים רחמנא ליצלן ענינים פון חולי, אדער בגוף אדער בנפש, און ממילא דארף מען אנקומען צו א רפואה. אין חודש ניסן שטייט א איד העכער פון די גאנצע ענין פון גלות און פון חושך און פון חולי, איז מלכתחילה נישטא קיין מחלה, אבער ס'קומט צו גיין אין חודש אייר דארף מען אנקומען צו א רפואה. אבער יחד עם זה, וואס איז די ראשי תיבות? אני השם רופאך. איך, דער אייבישטער, ער איז אונזער אמת'ער רופא. וואס אין דעם ענין פון אני השם רופאך, רעדט זיך ארום אין חסידות א מורא'דיגע זאך. אז מען געפינט אז אין רפואה איז דא כמה אופני רפואה. ס'איז דא א רפואה וואס דאס איז על ידי בשר ודם. על דרך ווי ס'שטייט ורפא ירפא, שניתן רשות לרופא לרפאות. וואס דאס איז א רפואה וואס דאס קומט על ידי בשר ודם. על דרך זה דא כמה פסוקים, וואס דאס איז דער ענין רפואה וואס קומט על ידי שליח, על ידי בשר ודם. דערנאך איז דא וואס עס שטייט דא אין פסוק, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך. עס ברענגט זיך אין ספרים, עס איז נאך פאר דעם דא אויכעט אין נגלה ספרים, דער ראגאטשאווער רעדט וועגן דעם, אז עס איז דא רפואה על ידי הקדוש ברוך הוא, און עס איז דא רפואה על ידי בשר ודם. רפואה על ידי בשר ודם איז אז אפילו נאכדעם וואס ער ווערט געזונט בלייבט אלעמאל א שייכות, רחמנא ליצלן, עס בלייבט א זכר, בלייבט א רושם, ער איז געווען קראנק און איצטערט איז ער געווארן געזונט. א מענטש רחמנא ליצלן וואס איז דורכגעגאנגען א שווערע מצב און אפילו שפעטער האט אים דער אויבערשטער מזכה געווען און ער איז ברוך השם דורך א רופא פלוני און סם פלוני איז ער געווארן געזונט איז אבער ס'בלייבט איבער שטענדיג עפעס א זכר פון די מחלה. עפעס א רושם. מה שאין כן בשעת די רפואה איז על ידי הקדוש ברוך הוא, איז דעמאלט איז דאס א רפואה כזו, אז ס' כלא היה אז ס' קיינמאל נישט געווען קיין מחלה בכלל. דער אני השם רופאך, און דאס איז דער דיוק אין וואס מען זאגט אני השם רופאך, מען ליינט עס טאקע אין די קריאה פון שביעי של פסח, בהמשך צו שירת הים. זאגט מען, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך, דער פשט כי אני ה' רופאך איז אז בשעת ס'קומט די רפואה פון אני הוי', חסידות טייטשט יו"ד קי וא"ו קי, דאס איז דער שם פון רחמים, יו"ד קי וא"ו קי איז א שם וואס איז העכער פון טבע, העכער פון עולם, איז דעמאלט איז די רפואה איז באופן כזה אז מלכתחילה נישטא קיין מחלה, כלא היה אז קיינמאל נישט געווען קראנק, און דעמאלט איז דאס א רפואה אמיתית. איז במילא וואס זעט מען דא? אז מ'רעדט מצד אחד מ'רעדט וועגן חודש אייר וואס איז א זמן פון טבע און אין טבע איז שייך רחמנא ליצלן א ענין פון מחלה גשמית אדער רוחנית און אף על פי כן איז מען מדגיש אז וואס איז די ראשי תיבות די ראשי תיבות איז אני השם רופאך דאס הייסט ווי ב און דאס איז די ברכה וואס ניסן גיט אריין אין אייר בשעת א איד קומט צו גיין אין חודש ניסן און ער פארבינדט זיך מיט די מדריגה פון נס מיט די מדריגה פון יו"ד קי וא"ו קי שם הוי' שלמעלה מהטבע ער שטייט אין א מצב פון גאולה, און זייענדיג אין חודש ניסן דעמאלט איז מען מברך דעם חודש אייר, גיט מען אריין א ברכה אין דעם ענין פון חודש אייר אז די רפואה וואס ס'וועט קומען אין אייר, סיי די רפואה רוחנית דורך פרקי אבות און דורך די עבודה וואס א מענטש ארבעט אויף זיך אויף תיקון המידות דארף מען מזכך זיין רחמנא ליצלן די מחלות הנפש, און סיי די ענייני ה, ווען מ'דארף אנקומען צו ענייני הגוף, ענייני בריאות, ענייני רפואה אין ענייני הגוף, זאל די רפואה זיין נישט אין אן אופן אז ער בלייבט עפעס, עפעס איז געבליבן א זכר און א רושם, ווייל ס'איז א רפואה וואס קומט על ידי בשר ודם, נאר אדרבה דאס איז א רפואה וואס איז אזא סארט רפואה וואס ס'הערט זיך אין די רפואה אז ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין מחלה, ס'הייסט אז ער ווערט אזוי נתהפך, ער ווערט אזוי איבערגעמאכט דער מצב, אז כלא היה, אז ער קיינמאל נישט געווען קראנק בכלל. און דאס איז פארבונדן אויכעט מיט דעם וואס שטייט אין חסידות, ברענגט זיך אראפ אז די חילוק צווישן עבודת השם אין חודש ניסן און עבודת השם אין חודש אייר, חודש הראשון און חודש השני, אז אין חודש ניסן איז דאס די עבודה באופן של אתכפיא, כי ברח העם, מ'איז אנטלאפן פון מצרים, אנטלאפן, מ'האט נישט קיין שייכות צו מצרים, מ'איז אוועקגעלאפן פון מצרים. אבער דאס איז נאך אלץ נישט די עבודה באופן פון איבערמאכן אתהפכא, וואס דא שטייט אז דאס איז דער ענין פון ספירת העומר דער צווייטער חודש, דער חודש אייר, וואס דעמאלט איז די עבודה וואס נישט נאר ס'ווערט די בריחה פון מצרים, נאר ס'ווערט די אתהפכא, איבערמאכן, איבערמאכן דעם רע, איבערמאכן די מידות, וואס דאס איז בכללות די עבודה פון ספירת העומר, וואס א מענטש ארבעט איבער זיינע מידות און ער איז מזכך זיינע מידות. און דעמאלט ווערט עס באופן כזה וואס לא אשים עליך קיינמאל נישט געווען קראנק. און דאס איז דער קשר אויכעט מיט דעם צווייטן ראשי תיבות וואס איז דא אין חודש אייר, פון אברהם, יצחק, יעקב, רחל, דער ענין המרכבה. בשעת מען רעדט דעם ענין המרכבה, לכאורה דאס א הויכע מדריגה, אבות הן הן המרכבה ווי עס שטייט, אז די אבות זענען געווען א מרכבה צו געטליכקייט ווי דער אלטער רבי שרייבט אין תניא, אז ביי די אבות איז געווען אז כל ימיהם לעולם האבן זיי קיינמאל נישט מפסיק געווען פון פון זיין פארבונדן מיט איחוד בהקדוש ברוך הוא, און כל איבריהם זענען געווען שטענדיג קדוש ומובדל איבערגעגעבן צו דעם אייבערשטן. קומט צו גיין חודש אייר און מען זאגט אז די ראשי תיבות, אברהם יצחק יעקב רחל, אז יעדער איד, קען זיך אוועקשטעלן דורכדעם וואס איז ביי אים געווען די הכנה פון חודש ניסן, דעמאלט ווערט די חודש זיו, זיותני עולם, וואס פארבינדט זיך מיט די אבות הקדושים, איז ווערט ביי יעדער אידן שיינט אריין הארה פון די בחינה פון די אבות, און דאס פועלט אז ביי יעדער אידן זאל קענען זיין די עבודה באופן של מרכבה, כמובן כל אחד לפי מדריגתו, אויף קענען זיין א מרכבה צו געטליכקייט, א מרכבה צו דינען דעם אייבערשטן. וואס מיינט עס אין פשוט'ע ווערטער זיין א מרכבה צו געטליכקייט פאר אנשים פשוטים אנשים כערכינו, איז אויף דעם האט דער רבי אמאל דערציילט די מעשה וואס מ'דערציילט בנוגע דעם רבי'ן רשב, אז ס'איז געווען אמאל ביים רבי'ן רשב מ'האט געזען ווי ער וואשט זיך נעגל וואסער נטילת ידיים לסעודה, איז דער רבי רשב האט געהאט אן אופן זיין מנהג א ספעציעלער מנהג וואס ער האט זיך געוואשן נטילת ידיים, אז ער האט געוואשן דריי מאל יעדער האנט, און געוואשן זיך און האט געהאלטן א האנטוך, ס'איז א ספעציעלער אופן ווי אזוי דער רבי רשב פלעגט זיך וואשן נטילת ידיים, אבער די חסידים האבן עס געזען, ס'איז געווען א חידוש, ווייל אין שולחן ערוך איז נישט משמע אז מ'דארף מאכן דעם אופן נטילת ידיים, איז געווען א חידוש, שפעטער האט מען געפרעגט, איינער פון די חסידים האט געפרעגט דעם רבי'ן רשב וואס איז דער מקור פון דעם מנהג. און דער רבי רשב האט געזאגט יעמאלט אז איצטער געדענקט ער נישט קלאר פונקט דעם מקור בפרטיות, אבער אז פאר זיין בר מצוה ווען ער איז געווען צוועלף יאר אלט האט אים זיין טאטע געזאגט רבי מהרש אז אז פאר די בר מצוה דארף מען מרגיל זיין דעם גוף אז ער זאל זיין א מרכבה צו דעם שולחן ערוך. אזוי איז געווען דער לשון, מען דארף צוגעוואינען דעם גוף אז ער זאל ווערן א מרכבה צום שולחן ערוך, און פון יעמאלט האט ער אנגעהויבן ארבעטן אויף זיך, אז צוגעוואינען דעם גוף יעדער אבר אז ער זאל מקיים זיין דעם שולחן ערוך ווי עס מען דארף עס מקיים זיין, און און און במילא ווייס ער אז זיכער דאס וואס ער מאכט אזוי די הנהגות דאס האט ער צוגעוואינט דעם גוף ווייס ער אז ס'זיכער האט ער א מקור, און שפעטער מיט אפאר שעה שפעטער איז ער צוריק געקומען און ער האט געזאגט וואס איז דער מקור אויף דעם אופן פון דריי מאל וואשן יעדער האנט, ער האט גע יא ס'איז דא א ס'איז דא א הגהות אשרי, ס'איז דא א ראבד אין מסכת תמיד, יא וואס דאס איז די דאס איז די פרטי ענינים פון וואנעט ער האט גענומען דעם מקור. דער רבי האט עס אין א פארברענגען פון שבת מברכין חודש אייר דערציילט דעם סיפור, און געברענגט ארויס פון דעם די נקודה פארבונדן מיטן זמן, אז מען שטייט אין שבת מברכים חודש אייר, און מען זאגט אז די ראשי תיבות איז אברהם יצחק יעקב רחל די מרכבה עליונה פון די אבות הקדושים מיט די אמהות, איז דאס איז דער זמן וואס מאנט ארויס ביי אידן אז א איד וואס איז וואס איז ביי אים געווען חג הפסח, און ס'איז ביי אים געווען אחרון של פסח און ער איז דורך געגאנגען חודש ניסן חודש של גאולה איז ממילא קען מען מאנען ביי אים ער זאל ווערן א מרכבה צום שולחן ערוך אז אין יעדער הנהגה אין יעדער פרט אין יעדער מחשבה דיבור ומעשה זאל ביי אים זיין די הרגילות אויף מרגיל זיין דעם גוף צוגעוויינען דעם גוף ער זאל פאלגן און טון ווי עס שטייט אין שולחן ערוך און דאס איז דער זמן פון חודש אייר און דער אייבערשטער זאל טאקע העלפן אז שטייענדיג אין אזעלכע הויכע טעג פון חודש ניסן, וואו מען שטייט נאנט צו שבת מברכים חודש אייר, און וואס מען איז מברך דעם חודש אייר, זאל טאקע זיין אז די גאולה, דער אור הגאולה פון חודש ניסן זאל לייכטן אין חיי היום יום, אז זאל ווערן טאקע ימים, ליכטיגע טעג, ימים של גאולה, און ווי די לשון הידוע וואס מען זאגט אין די הגדה של פסח, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, און ווי דער טייטש הידוע וואס דער דעם רבינס טאטע ר' לוי'ק פלעגט טייטשן אז כל ימי חייך, אז דער גאנצער לעבן פון א אידן איז להביא לימות המשיח, אז אין יעדער פרט פון לעבן זאל לייכטן און זיין דורכגעוועבט מיט דעם להביא לימות המשיח, אז מען זאל לעבן א גאולה אין חיי היום יום, מען זאל טאקע זוכה זיין צו די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.